א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער אַכט און צוואַנציק מיט ר' חיים עקשטיין. א גוטן ר' חיים.
א גוט יאר ר' פנחס, וואס מאכסטו?
ברוך השם זייער פיין, און מיט דיין רשות לאמיר גראד אנפאנגן מיט א שאלה וואס א איד פרעגט.
יא. יא. סאו הגם די שאלות קומען אן צו דיר אבער נאכדעם קומט עס אן צו מיר ווייל איך דארף זיי פרעגן. סאו יענער פרעגט ער האט א פאר או וואן קעי. און ער וויל וויסן למאי נפקא מינה פאר אים וואס ס'טוט זיך אויפן סטאק מארקעט, סאו א פאר או וואן מיין איך מיינט א פענטשען פלען חיים?
ס'דא א געוויסע מינע פענטשען פלען וואס אסאך מענטשן באקומען און אדער אדער אסאך בעל בתים מאכן וואס ווערט אנגערופן א פאר או וואן קעי. אקעי דאס איז אין איין ווארט אז ווען ער ריטייערט שפעטער לאורך ימים ושנים גייט ער באקומען פענסיע גייט באקומען געלט בבחינה פון סאשעל סעקיוריטי?
דאס איז איינס פון די סיבות פארוואס מענטשן מאכן עס, און אדער באקומען עס, ווענדט זיך ווי דו זאלסט זיין, צו דו ביסט א עמפלויער צו א עמפלויי, צו דו ביסט א ארבעטער אדער א ארבעטס געבער, אדער א אייגענע בעל הבית, אבער מען טוט עס פאר פענשן, יא, צו קענען האבן געלט שפעטער אין די יארן, אבער אויך טוט מען עס ווייל ס'איז דא געוויסע טעקס בענעפיטס אסאך מאל ווען מען טוט עס.
אקעי, סאו ער האט א פאר או וואן קעי. אנדערע ווערטער, ער האט געלט אין די מארקעט. אבער ער איז אקעי אפילו אז ער ווייסט נישט וואס טוט זיך אויף די סטאק מארקעט, אזוי פארשטיי איך פון יענעמס שאלה אז ממש ער האלט נישט ער קען אפשר אלף בית מסתמא דאס אויך נישט, כ'מיין אזוי זאגט יענער, אבער ער האט אינוועסטעט און ער איז אקעי, סאו פארוואס דארף יעדער, זיין שאלה אין אנדערע ווערטער איז אז מאן יימר אז צו אינוועסטן אין די מארקעט דארף מען טאקע פארשטיין וואס דארטן טוט זיך, כ'מיין חיים אז ער מיינט צו פרעגן אז דו מאכסט אסאך מאל א קעיס אז טאמער ווייסט מען נישט וואס טוט זיך אין די מארקעט, יא קען מען זיך מורא'דיג גרינג און שנעל אויסגליטשן איז ער פרעגט אז עס וועט נישט אזוי זיין די קעיס מיט אים, ער האט נעמליך געלט אין די מארקעט פאר א וואן קעי און ער איז אקעי אפילו ער ווייסט נישט גארנישט איז ער אקעי מיט די פאר א וואן קעי.
אקעי סאו לאמיך קודם מאכן א הקדמה, ס'איז דא א ווארט וואס מען זאגט נאך פון ווארען באפעט, ווארען באפעט איז איינס פון די גרעסטע אינוועסטערס וואס איז דא היינט אין די וועלט, און ווארען באפעט זאגט אויף די סוגיא וואס ווערט אנגערופן קאמפאונד אינטערעסט, קאמפאונד אינטערעסט אין איין ווארט מיינט אז מען צאלט אינטערעסט אויף אינטערעסט אויף אינטערעסט אויף אינטערעסט, אזוי ווי ווען מען פארדינט טויזנט דאלער, נעקסטעס יאר פארדינט מען שוין טויזנט דאלער, פארדינט מען שוין אויף די געלט וואס מען האט אינוועסטעד פלאס אויף די טויזנט דאלער, א יאר שפעטער שוין פלאס אויף די וואס מען האט באקומען יעצט אויך, סאו ס'איז קאמפאונד איינס אויפן צווייטן.
סאו לאמיר זאגן אז עימיצער באקומט פינף פראצענט אויף זיין געלט, איז באקומט ער די צווייטע יאר פינף פראצענט אויף די קרן פלאס דער ריווח. קארעקט. דאס איז אסאך א העכערע נומבער. יא, און ווען מען קוקט אויף וויאזוי דאס ארבעט אין די אין די לאנגע טערם, אין די לאנגע צייט, איז עס אנבעליוועבל ווי שטארק ס'גייט ארויף די נומבערס. און ס'איז דא א, עס ווערט אנגערופן איינס פון די מירעקלס פון די וועלט וויאזוי קאמפאונד אינטערעסט ארבעט. עס איז נישט קיין חילוק, איך גיי יעצט נישט אריינגיין אין, אפשר ס'זאל זיין א עקסטערע שמועס איינמאל וועגן קאמפאונד אינטערעסט. אבער ווארען באפעט זאגט אז קאמפאונד אינטערעסט, איז אזוי פאוערפול אז יעדער איינער האט א שייכות מיט עס, ס'איז דא מענטשן וואס האבן א שייכות מיט עס דורכן פארדינען קאמפאונד אינטערעסט, און ווער נישט האט א שייכות מיט עס דורכן באצאלן קאמפאונד אינטערעסט. אבער די באדעם ליין האט יעדער איינער א שייכות מיט עס. ווער ס'גייט איינקויפן אין די עקאנאמי פון די היינטיגע וועלט האט א שייכות מיט קאמפאונד אינטערעסט אויף עפעס א וועג. טאמער דו האסט א הויז. וואס דו צאלסט א מארטגעדזש צאלסטו פארשטייט זיך קאמפאונד אינטערעסט, אז דו האסט א הויז וואס דו צאלסט רענט פארשטייט זיך דו צאלסט די רענט כדי דיין באלבאס די בעל דירה זאל קענען באצאלן די קאמפאונד אינטערעסט, אז ביסטו א אינוועסטער און דו אינוועסט אין א פלאץ וואס מען מאכט לאונס באקומסטו קאמפאונד אינטערעסט, אבער יעדער האט עפעס א שייכות מיט קאמפאונד אינטערעסט, א הויז, א קאר, א קרעדיט קארד, קיצור ס'איז א שייכות וואס יעדער איינער איז א מחותן מיט מיסטער קאמפאונד אינטערעסט.
אקעי.
שלום עליכם קאמפאונד אינטערעסט כ'האב נישט געוויסט אונז זעמער מחותנים העלאו. יא, זעה נאר ס'זאל זיין א גוטע רילעשאנשיפ. יעצט איז אזוי, דו פרעגסט וועגן פאר או וואן קעי, כ'על דאס אנפאנגען מיט א משל פון בדידי הוה עובדא, ווען איך בין געווען אנפאנג פון מיין ביזנעס האב איך באקומען א פאר או וואן קעי, אין די קאמפעני וואס איך האב געארבעט וואס האט מיך אריינגעלייגט געלט אין די פאר או וואן קעי און זיי האבן מיך געזאגט אז אויב איך וויל קען איך אראפ נעמען עפעס געלט פון מיין פעיראל און איך וועל אויך לייגן געלט אין די פאר או וואן קעי. איך די בעל הבית? איך אלס די ארבעטער? יא. איז סאו איך האב געהאט אזא מין רילעישאנשיפ וואס אסאך יא האבן אז די קאמפעני. לייגט אריין געלט אין די פאר או וואן קעי, און אויסער דעם לייגט די ארבעטער אויך אריין דורך דעם וואס מען נעמט אראפ פון זיין פעיראל, סאו זיי שיקן עס אריין צוזאמען אין איין אקאונט וואס דאס איז די פאר או וואן קעי פון די ארבעטער. כ'גיי נישט יעצט אריין גיין אין סוגיית פאר או וואן קעי ווייל דאס איז א סוגיא פאר זיך, אז דו ווילסט מאך א נאוט מען קען האבן א עקסטערע שמועס פון פאר או וואן קעי. וואס איך גיי אבער יא רעדן איז אז ער האט מיך געגעבן צעטליך צו סיינען, און. ער האט מיך מסביר געווען, דאס דאס איז אזוי ווי געלט וואס ווערט אוועקגעלייגט פאר פאר דיינע עלטערע יארן, און דו האסט געוויסע בענעפיטס פון זיך סעיווען אין טעקסעס בשעת דו לייגסט עס דארט אריין, און איך האב געפרעגט סאו ווי ווערט די געלט אינוועסטעד, האט ער מיר געוויזן האסט א ליסט פון אפאר פאנדס וואס דו קענסט טשוזן, און איך טשוז דאס, דו טשוז אויך דאס, איך האב געמאכט טשעק טשעק טשעק טשעק, אונטערגעשריבן. און איך בין געגאנגען טון מיין ארבעט און איך האב נישט צוריקגעקוקט ווייטער פאר אפאר יאר, ביז כ'האב אנגעהויבן צו כאפן אביסל וויאזוי מארקעטס ארבעטן און וויאזוי די סטאקס מיט די אפשענס מארקעטס האב איך כמעט נישט געקוקט אויף עס. איך געדענק נאך אויב ס'פלעגט אנקומען איינער א א מיסטער ווייזער, א ווייסער. מיסטער ווייסער. מיסטער ווייסער. יא. כ'פלעג זעהן אין די אין די אין די אין די קיטשען. אין די קאמפעני ביי די קאפי דער ווער ס'האט אייביג געהאט ווען ס'איז געווען עפעס א נייעס אין די מארקעט האט ער געהאט מענטשן ארום אים, און און איך פלעג אסאך מאל הערן אז מ'רעדט פון די פאר או וואן קעי, פלעג איך מיך טרייען אונטערצוהערן וואס מ'רעדט דארט, און אויב כ'האב געזען אז ער רעדט מיט קאנפידענס פון די סוגיא פון פאר או וואן קעי פלעג איך אים אייביג שפעטער קומען פרעגן שטילערהייט צו דו האלטסט אז מיין וועג וויאזוי איך האב צוטיילט מיינע פאנדס איז גוט.

די ביסל אפשענס וואס די קאמפעני געבט מיר, און כ'האב קיינמאל נישט געכאפט אז נאלידזש קען מיך אסאך ארויסהעלפן, און די לעק אוו נאלידזש, די נישט האבן נאלידזש, קען אסאך שטיין אין וועג פון מיר, פון די ריזאלטס וואס ס'גייט קומען אויף מיין פאר או וואן קעי. כ'האב עס קיינמאל נישט געכאפט. און וועגן דעם האב איך פריער געכאפט, נאכדעם וואס כ'האב עס געכאפט, האב איך עס צוזאמגעשטעלט מיט די זאך וואס ווארען באפעט זאגט אויף קאמפאונד אינטערעסט, ווייל איך זאג די זעלבע זאך אויף די סטאק מארקעט. און אויף די אפשענס מארקעט, יעדער איינער וואס איך ווייס, אנלעס ס'איז דא עפעס א עקסעפשאן, איינער וואס וואוינט אויף מארס, אבער אויך אויב האט ער געדארפט נוצן עפעס פון עולם הזה אנצוקומען קיין מארס, האט ער אויך א שייכות מיט עס, אדער האט ער א שייכות פון מאכן געלט פון די סטאק מארקעט, אדער האט ער א שייכות פון געבן געלט פאר די סטאק מארקעט, פון פארלירן געלט פאר די סטאק מארקעט, אבער יעדער איינער האט א שייכות מיט דעם. און דאס איז די קורצע ענפער, אויב דו ווילסט קען מען אריינגיין מער באריכות, אבער דאס איז די קורצע ענפער פארוואס ס'זאל דיך אינטערעסירן, ווייל אויב ס'אינטערעסירט דיך וועגן צו זיין האבן מער הצלחה אדער ווייניגער הצלחה דעמאלטס זאל דיך דאס אויך אינטערעסירן.
זייער שיין. סאו איך וועל אויספירן די ענפער, און דא דארף מען נישט מאכן קיין סאך חשבונות צו זען די שייכות פון א פאר או וואן קעי ביז די סטאק מארקעט, זאג מיר חיים צו איך בין גערעכט? ווייל א פאר או וואן קעי איז געלט וואס ווערט אינוועסטעט אין די מארקעט, איינס. און ווי איך האב פארשטאנען פון דיר אז ער האט א סעי דא, ער קען זאגן אז ער וויל אז זיין פאליסי זאל ווערן אינוועסטעד עה פאליסי זאג איך זיין פאר או וואן קעי זאל ווערן אינוועסטעד דא ענדערש ווי דארטן, איז ווען ער האלט מיט קען ער מאכן קען ער מאכן די החלטה, איז ער קוואליפייד? האט ער די ידיעות? דאס איז יא? דאס איז די מאוסט בעיסיק לעוועל, דאס איז אזויווי די כיתה א' פון פאר או וואן קעי, הונדערט פראצענט, אבער אז דו ווילסט גיין אביסל מער ווי דעם, קענסטו גיין אסאך מער פון דעם. און זאכן וואס זייער אסאך אידן ווייסן נישט, און ס'איז א שאד אז מ'ווייסט נישט, ווייל מ'מיסט אסאך אפערטוניטי, ווייל דו גייסט מיט די הנחה אז דיין געלט ווערט אינוועסטעד אין מיוטשעל פאנדס און דו קענסט האבן א סעי ווי צו גיין, אבער מענטשן כאפן נישט אז אויב דו ווילסט אביסל מער סאפיסטיקעיטעד איז דא וועגן וויאזוי דו זאלסט קענען האבן דיין געלט אינוועסטעד אויך אין ריעל עסטעיט, זאלסט אויך האבן דיין געלט אינוועסטעד אין די אפשענס מארקעט. און קריפטאו מארקעט און אנדערע זאכן וואס אויב דו פאנגסט אן צו, אויב דו ווילסט גיין אביסל מער פארברייטערט מער ווי די סימפל די פאר פאנדס וואס אפילו ווען דו ווילסט שוין יא טשוזן גייט דיך אויך די קאמפעני געבן די אפשענס וואס זיי לאזן טשוזן און זיי לאזן נישט עפעס אנדערש טשוזן אבער ס'איז דא אסאך מאל וואס דו קענסט גיין א סטעפ ווייטער און ארויס גיין פון די סיסטעם וואס דו האסט יעצט און דארטן זאלסטו קענען מאכן סאך מער דעסיזשענס אינקלודינג

אן אריינצוגיין צו קאמפליצירט, דו קענסט עס אויף עפעס א וועג מאכן אנקומען צו א IRA וואס ס'איז דא וועגן עס צו טון, און נאכאמאל, מאך א נאוט, מ'קען מאכן א שמועס פון דעם א עקסטערע שמועס. אבער אין איין ווארט, כ'בין ממש א שפל עם הארץ, וואס איז א IRA?
אויב איך מעג פרעגן. א IRA הייסט א אינדיווידועל ריטייערמענט אקאונט. ס'איז די זעלבע זאך אז ווען א מענטש לייגט דארטן אריין געלט איז עס פאר ריטייערמענט, און ס'שפארט דיך געלט אין טעקסעס. אבער ווען א מענטש מאכט א IRA רוב מאל מיינט ער אז ער מאכט עס ביי די באנק וואס ס'מאכט עס פאר אים. למשל, איך בין אריינגעגאנגען אין, אסאך זאגן מיר, ס'מענטשן דאס, איך בין אריינגעגאנגען אין טשעיס, איך האב געמאכט דארט א IRA. אקעי, ביוטיפול. וויאזוי איז דיין געלט אינוועסטעד? איך ווייס נישט, טשעיס האט שוין דיסיידעט. אקעי. וואס הייסט טשעיס האט דיסיידעט? ס'איז דיין געלט. און דו ווילסט עס אינוועסטן אין עפעס וואס טשעיס אפערט נישט קענסטו אויך. ניין, קענסט נישט. ביסט לימיטעד צו טשעיס. סאו, איינער וואס פארשטייט נישט אין דעם, און איז נישט אינטערעסירט צו פארשטיין אין דעם, און ער קוקט עס אן פלעין פשוט, איך נעם געלט, איך לייג עס אוועק פאר ריטייערמענט, און איך גיי מיך יעצט שפארן טעקסעס. אזא מענטש, איך האף אז דו גייסט מצליח זיין, אבער דו האסט זייער אסאך דעסיזשענס וואס דו קענסט דא מאכן, וואס דו נעמסט ניטאמאל א שטעלונג, און דו נעמסט ניטאמאל קיין עקשאן צו פארשטיין וואס זיינע דעסיזשענס זענען, ווייל דו וואקסט אריין צו א באנק און און און דו זאגסט וואטעווער, וואט דו יו טינק, וואס האלטסטו איך זאל טון? אבער ווען דו פארשטייסט אז ס'איז דא אפשענס און פארשטייסט וואס ס'איז, כ'וועל דיר געבן א משל, ס'איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן א סעלף דיירעקטעד IRA. א סעלף דיירעקטעד IRA מיינט אז דו קענסט עס טון אויף אנדערע פלעצער, נישט דורך די טיפיקעל פלעצער, נישט דורך טשעיס און נישט דורך M&T און נישט דורך. בענק אוו אמעריקא, טוסט עס דורך א ספעשל קאסטאדיען הייסט עס, א סעלף דיירעקטעד, און דעמאלטס קענסטו עס אינוועסטן כמעט אין אלעס וואס דו ווילסט, אינקלודינג ריעל עסטעיט, אינקלודינג אפשענס, און אינקלודינג קויפן אליין סטאקס נישט נאר דורכ'ן לייגן ביי פאנדס. וואס טשעיס גייט דיר זאגן אז אונז פלאן מיר דיך דארט לייגן די געלט? סאו די ענפער צו יענעמס שאלה איז אז אויב האסטו אז ס'האסטו געזאגט גאר ברייט אין אנפאנג אז קודם יעדער האט א שייכות מיטן סטאק מארקעט יעדער איז דארט א מחותן און יענעם וואס האט געוואלט וויסן וועגן זיין פאר או וואן קעי האסטו אים זייער גוט מסביר געווען אז טאמער העסטו וויסן אז ס'איז דא מער אפשענס דארטן ווי דאס וואס מ'האט געמאכט וואס מ'האט געטשוזט פאר דיר. אויב העסטו וויסן העסטו קענען מאכן אליין דעסיזשענס אפילו אפשר בעסערע דעסיזשענס, ועל כל פנים העסטו וויסן וואס יענער טוט מיט דיין געלט.
ממש אזוי, הונדערט פראצענט זאלסטו אביסל וויסן, ווייסט חזל זאגן הרוצה לשכור פועלים הרוצה לשכור נכסיו ישכור פועלים ואל יעבוד עמהם, סאו ווען דו לייגסט אריין דיין געלט אין א פאר או וואן קעי אדער אין א איי אר עי און דו האסט נישט קיין אהנונג וואס ס'טוט זיך, איך רוף עס אן, האסט עובר געווען אויף די ישכור פועלים ואל יעבוד עמהם. האסט קיין אהנונג, לאזט עס לויפן. חנן, איך בלייב נאר איבער מיט איין שאלה וואס איך האף דו'סט מיר ענטפערן, וואס איז די שייכות פון דער מענטש אויף מארס מיטן סטאק מארקעט? קודם זאג נאר די נאמבער וואו אנדערע אידן קענען לאזן מעסעדזשעס מיט שאלות. יא, לאמיר קודם זאגן די נאמבער דזשאסט אין קעיס נישט יעדער איז אזוי נייגעריג ווי דיר, און ער וויל עס שוין אראפלייגן פאר איך זאג וואס האט צו טון די מארס מיט די סטאק מארקעט.
אקעי.
סאו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, שיק א טעקסט און אדער א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, דאס איז עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, שקויעך. מיט דיינע שאלות. און ארויף צו מארס.
לאמיר צוריק גיין צו מארס. כ'מיין אז דו ביסט א גרעסערע עקספערט אין מארס ווי מיר.
ווי ווייט איך ווייס, זאג מיר צו איך בין גערעכט, יעדע מענטש וואס איז נאך אמאל געווען אין מארס איז געקומען פון די וועלט, ווי ווייט אונז ווייס מיר. סאו אויב איז דער מענטש וואס איז אויף מארס אנגעקומען דורך די וועלט, איז די שאלה וויאזוי איז ער אנגעקומען אויף מארס? מיט א ספעיס שיף?
מיט א ספעיס שיף, אקעי, סאו אין אנדערע ווערטער, ווער פראדוסט ספעיס שיפס?
א קאמפעני. א קאמפעני? פון ווי נעמט די קאמפעני געלט דאס צו פראדוסן?
פון מיין פאר אוו וואן קעי. פון דיין פאר אוו וואן קעי? פון די געלט וואס דו אינוועסט. סאו קומט יעצט אויס אז די בעלי בתים פון די זאכן וואס דו האסט גענוצט כדי אנצוקומען צו מארס זענען אינוועסטערס אין די סטאק מארקעט, און זיי מאכן אפ וויפיל זאכן דארפן קאסטן, וויפיל ריוח דארף קומען, און וויאזוי מען זאל פראדוסן זאכן און וויפיל מען זאל פראדוסן זאכן און זיי גייען עס נאר טון אויב זיי זעען אז ס'גייט זיין אין די לאנג טערם פראפיטעבל פאר זיי, זיי גייען מאכן פון דעם ריוח. סאו ס'קומט אויס זייער שטארק אז די גאנצע מענעדזשמענט פון ספעיס שאטל אדער פון פון וואטעווער וועגן מען קומט אן צו מארס, די גאנצע הלוך ילך פון די קאמפאני נשמה וואס דרייט זיך ארום דרייט זיך ארום אינוועסטערס פון די סטאק מארקעט. און דו ביסט זיך אפגעקומען ווי א מחותן, איך האב גארנישט מיט די סטאק מארקעט, איך זעץ מיך אריין אין ספעיס שיפ, איך סיט בעלט מיך, איך טוה מיך אן אן אקסידזשען, און איך ווייס נישט וואס נאך מען דארף טון מיט מיט עסן פאר איך ווייס וויפיל טעג, און איך פלי מיך אויף מארס און איך האב גארנישט מיט די וועלט, א גוטן טאג. איך דארף יענעמ'ס טעלעפאן נומבער יעצט, דער תושב אויף מארס, נישט יענער, זיין שכן, און איך וויל, איך גיי מאכן א פאון קאל, העלא, דו זיצט דארטן רואיג און דו גראבסט רויטע זאמד, דארפסט מיר זאגן א שכוח אז דו ביסט אנגעקומען אהין, מיין פאר און וואן קעי. ס'פעלט נישט אויס, ער האט זיכער קוים וואסער, ער האט אלעס ער האט עס נאר אויף קוים וואסער.
א גרויסן שכוח ר' חיים. זיי געזונט.